און בשעת ס'איז געווען דער ערשטער פסח, בפרט נאך לאחרים, און אויב איז דאך דעמאלט געווען דער סדר אז ס'איז געווען שוין דער איסור פון אכילת חמץ לאחרי מתן תורה, דען האט מען געדארפט האבן דעם טעם פון לא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ דווקא דעמאלט ווען ס'איז געווען דער אכילת מצה מצד דערויף וואס לא הספיק. דאס וואס מען זאגט איצטער איז אזוי ווי מען זאגט אין די ביאור אז ס'איז דא דער ווי שטייט אין פסוק מצות מלא ו' און דערנאך שטייט אבער די מצות חסר ו' וואס אט דאס איז דאך דער כללות החילוק פון קודם חצות לילה און לאחרי חצות לילה וואס בשעת ס'איז געווען דער ערשטער פסח און דעמאלט איז געווען דער חילוק וואס בחצות לילה נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בעצמו בכבודו וגאלם, און דעמאלט איז געווארן נמשך אויכעט פון דעם כבודו בעצמו איז אויכעט נמשך געווארן אין דער מצה וואס מען האט דעמאלט וואס מען האט דעמאלט וואס מען האט געגעסן ובשנים הבאים שלאחרי זה איז שוין געווען אויכעט די מצה שקודם חצות

חמשים כידוע די צוויי דרגות ווי זיי זענען אין ווי זיי זענען אין כתר, מה שאין כן ווי ס'איז געווען בפעם הראשונה וואס אויף דערויף זאגט מען אז מצה זו שאנו אוכלים על שום מה ווייל דאס איז דאך פארבונדן ווי מ'איז דערנאך ממשיך אין די דיבורי ההגדה.

אז אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו משם, איז עדיין וואלט מען נאך געווען משועבדים היינו לפרעה במצרים, וואס דאס פארבינדט דאס אויכעט מיט דעם מעמד ומצב ווי ס'איז געווען און מ'האט געדארפט און מ'האט נישט געווען דער איסור פון אכילת חמץ און מ'האט געדארפט אנקומען דער איסור בתוקפו איז ער געווארן דורך דערויף וואס לא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ און דאס איז אויכעט חזר'ן איבערן סיפור ההגדה דערציילט מען דאך אויכעט ווי ס'איז געווען דער מעמד ומצב אין מצרים קודם הגאולה ממילא דערציילט מען אויכעט און מ'רעדט אויכעט וועגן די מעמד ומצב פון די אידן ווי זיי זענען דעמאלט געווען קודם הגאולה וואס דאס איז וואס דאס איז דאך געווען קודם מתן תורה, מה שאין כן דערנאך מכאן ומשם פון די שנה ההיא ולהבא איז שוין אויכעט אין די מצה וואס מען עסט שוין קודם חצות האט אויכעט אין זיך די ביידע עניינים ווי ער איז מבאר בארוכה אין ליקוטי תורה ובכמה דרושים בפרט ביז אין דרושים פון נשיא דורינו אז אויך דעמאלט האט שוין אט אט די מצה, די מצה ווי זי איז נאך קודם חצות, אויכעט אין זיך ביידע דרגות סיי די מצה ווי עס איז געווען לא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ מער ניט אט דאס איז געווען דער עיקר, און דערנאך איז אויכעט דא אין די זעלבע מצה קודם חצות וואס דאס ווערט אויפגעטון אחרי מתן תורה. אז אויכעט אין דער מצה שקודם חצות האט מען ביידע דרגות, און דאס און אויכעט לפני חצות האט מען שוין דעם ענין, ווי דאס איז ביידע עניינים אויכעט די צווייטע דרגה, ביז וואנעט אז מ'האט אויכעט אין דערויף מעין פון דער מצה וואס מ'עט וואס מ'עסט אין שביעי של פסח, וואס דאס איז זיך אויכעט מעין דו די רשות. דערפאר איז דאס העכער פון די עניינים של חובה וחיוב וכו' כמדובר כמה פעמים, וואס אט אזוי איז אויכעט בשעת מען דערציילט די אלע עניינים דארף מען אויכעט איבע איבער אריינטראכטן אין זיך און אפלערנען די אלע עניינים סיי פון די מעמד ומצב שקודם חצות ווי ס'איז קודם מתן תורה און שקודם און קודם חצות לאחרי מתן תורה און דערנאך אויכעט

פון לעתיד לבוא, און ויהי רצון אז בפרט נאך אז מען איז מסיים בכל עניינים אלו, און מען זיך מסיים אויכעט מיט די ענין הצדקה, על דרך ווי מען איז מסיים כל ענין הפסח מיט שביעי של פסח, ובפרט אויכעט אין גלות וואס דעמאלט קומט צו אחרון של פסח דער ענין פון ביאת משיח צדקינו, ביום ההוא יצא חוטר מגזע ישי. ונצר משרשיו יפרה, און דערנאך וועט זיין ביז ומלאה הארץ דעה את הוי', כמים לים מכסים, נאך דערויף וואס דער אייבישטער קלייבט צוזאמען אידן בכל קצווי תבל פון אלע זיבן עניינים וואס ער רעכנט אויס מיט דעם אכטן ענין און ברענגט זיי אלע צו די מעמד ומצב פון גאולה האמיתית והשלימה וואס דעמאלטס וועט זיין בפשטות וניכר בפנימיות ובכל הפרטים